ברוך השם, מסכת נזיר, דף כ"ו עמוד ב'. די לעצטע זיבן שורות פון עמוד. אמר ליה רב שימי בר אשי לרב פפא, רב שימי בר אשי האט געפרעגט רב פפא, מאי טעמייהו דרבנן? וואס איז דער טעם פון די רבנן דאמרי וואס זיי זאגן מעות ולא בהמה, די רבנן זאגן אז דאס וואס איז דא הלכה ביי דעם נזיר אז ס'איז דא מעות סתומות אז די געלט איז נאך נישט געווארן באשטימט אויף וואס דאס גייט, כאטש ס'איז דא אין דיע געלט חטאת אויכעט. אין דעם אופן ווי מען האט געזאגט לקרבנות נזירותי ליגט דאך אלע קרבנות, נאכער האט דער מאן פארשטערט די פרוי דעם נדר, זאגן מיר אז די גאנצע געלט גייט עולת קיץ צום מזבח, ווי וועט אבער זיין אז די פרוי האט באשטימט דריי פרים, די פרים זענען נישט גוט פאר איר קרבן. נאר דאס הייסט אז מען זאל פארקויפן די פרים, און פאר דיע פרים זאל מען ברענגען אירע קרבנות, דעמאלט זאגן מיר אז מען האט פארשטערט דעם נדר, גייט נישט די געלט פון דיע פרים אויף קיץ המזבח, ווייל איך דארף ווארטן ביז די פרים באקומען א מום מען זאל זיי אויסלייזן, ווייל א זאך איז גוט אויף א קרבן אפילו עס איז נישט גוט אויף דעם קרבן נזיר, איז חל אויף דעם קדושת הגוף, קען איך עס נישט אויסלייזן. איז דאס או אויף דעם איז נישט דא די הלכה פון מעות סתומות, די הלכה איז נאר דא ווען ס'איז מעות סתומות ווען ס'איז געלט אבער נישט בהמה, און די זעלבע זאך ולא נסכא אז עס האט באשטימט דריי שטיקער זילבער זאגן די רבנן. אז אויב מ'האט עס שפעטער פארשטערט דעם נדר איז די נסכא'ס הייליג, איך דארף זיי אויסלייזן, צו די נסכא אליין גייט לים המלח, דאס הייסט נישט קיין מעות סתומות, די הלכה איז ביי נזיר איז עס נאר אויף געלט אבער נישט אויף נסכא, און די זעלבע זאך זאג איך מעות ולא סוורא. נישט דארטן ווי עס ליגט בימס צום בילדן, הייסט דאס אז די רבנן לערנען אז די הלכה איז נאר געוועזן נאר ביי געלט, אדער ווען מ'וועט זאגן א בהמה בעל מום וואס איך מוז שוין מאכן פון איר געלט, זי איז עומד שוין צו מאכן פון דעם געלט.

אלא וועל איך דיר פרעגן, הא דאמר רב חסדא, רב חסדא האט געזאגט אזוי, די וועלכע זיי דארפן ברענגען צוויי קינין, א קין הייסט עס צוויי עופות, איז א חטאת און א עולה, אין הקינין מתפרשות, זיי ווערן נישט באשטימט, אלא נאר אי בלקיחת בעלים. נאר דעמאלט ווען דער בעל הבית קויפט עס קען ער זאגן אז די עוף איז א חטאת און די עוף איז א עולה, און אויב דער בעל הבית האט דאס געזאגט בשעת דעם קויפן בלייבט עס אזוי, און דאס איז עס קען דער כהן נישט משנה זיין. אי אדער בעשיית כהן, אדער דעמאלט ווען דער כהן מאכט עס, דאס הייסט אז אויב דער בעל הבית בשעת דעם קויפן האט גארנישט נישט געזאגט, קען דער בעל הבית מער גארנישט נישט זאגן, אפילו ער זאגט איז עס גארנישט ניט, נאר ווער דארף עס דעמאלט באשטימען? דער כהן. אמאי. הוא מואס געמירין לו, וואס איז די קשיא הא מעות גמירין לה? וואס פאר א דמיון איז דאס צו אונזער דין? ביי אונז רעדט מען דאך אז ס'איז איבערגעבליבן געלט, מעות סתומות גייט לנדבה, וואס איז די קשיא פון דא פון די עופות? און תוס' איז מסביר אזוי. איז לשון פון רב חסדא וואס רב חסדא זאגט אין הקינים מתפרשות איז לשון מתפרשות ער האט געדארפן זאגן אן אנדער לשון דאס לשון וואס מען טרעפט אנדערע מאל ביי קרבנות אין הקינים נקבעות זיי ווערן נישט באשטימט וועלכע ס'איז א חטאת און וועלכע ס'איז א עולה אז ער זאגט מיט דעם לשון מתפרשות ווייזט אויס אז ער גייט מיר דערציילן צוויי דינים, אז דער אינגער זאל ווערן מתפרש זאל באקומען די דין מתפרשות, קען זיין ווען, נאר בשעת בעלים, און ווי בשעת בעלים, דער בעל הבית בשעת'ן קויפן האט נישט באשטימט, האט דאס דעם דין פון סתומות, ווייל לגבי וועלכן דין איז מיר נוגע ס'האט דעם דין פון סתומות, אז לגבי דעם דין יפלו לנדבה, ווייל אויב איך זאל זאגן רב חסדא זאגט זיין דין נאר לגבי דעם דין פון קביעות, וועלכעס אויף ווען קען איך קובע זיין וועלכעס איז א חטאת, וועלכעס איז א עולה, נאר בשעת'ן קויפן צו דער כהן האט ער דאך נישט געדארפן זאגן עס לשון מתפרשות, ער האט געדארפן זאגן עס לשון. אין הקינין נקבעות און אז ער זאגט מיט דעם לשון מתפרשות איז די טייטש אזוי אז אויב דער באלבאס האט נישט באשטימט וועלכעס איז א חטאת און וועלכעס איז א עולה האט עס דעם גאנצן צייט דעם דין אזוי ווי סתומות אז דאס הייסט אזוי אז דאס קען פאלן לנדבה, פארוואס זאל עס פאלן לנדבה? מיר האבן דאך א כלל, דו זאגסט דאך אז מעות, איז דווקא מעות דווקא אזוי ווי דו זאגסט מעות ולא נסכא, מעות ולא בהמה, זאג אויכעט מעות ולא עופות אמאי. הא מעות גמירין לה, מיר האבן דאך געזאגט, דו זאגסט דאך נאר מעות איז געווען די הלכה, עופות איז דאך נישט קיין מעות. אלא מאי ווען איך זע אז רב חיסדא לערנט אז ביי עופות גייט אויך אן דער דין פון סתומות, אז דאס הייסט אז אויב דער באלבאס האט נישט באשטימט אויף זיי וועלכעס איז א חטאת און וועלכעס איז א עולה, און דער באלבאס איז געשטארבן, פאלן זיי אויכעט לקיץ המזבח, איז דאך א סימן אז דאס וואס ס'איז דא די הלכה מעות סתומות יפלו לנדבה, אז דאס איז נישט בלויז ביי מעות, נאר דאס איז ביי יעדע זאך, ממילא וועט אויסקומען, דארף אויסקומען, אזוי וועט זיין ביי בהמה, ביי נסכא. ביי בהמה וואס איז נישט קיין בעל מום צו ביי נסכא ביי סואר של קורות זאל אויך האבן דעם דין פון סתומות, ווייל איך זעה דאך די מעות איז לאו דווקא, והא ראיה איך זאג דאך ביי עופות גייט עס אויכעט אן, פון די עופות קען מען נישט מאכן קיין געלט. אמר ליה, האט ר' פפא אים געענטפערט, ולטעמיך לויט דיר נאך, וואזשע ווילסטו אפטון אז אלעס הייסט סתומות, אז אלעס ווערט אנגערופן סתומות, אין דעם פאל ווערט גערעדט ביי א בהמה אז די פרוי האט באשטימט דריי פארעם,

הא דתנן, דאס וואס מיר האבן געלערנט, רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, הביא שלש בהמות, א נזיר האט געברענגט דריי בהמות, ולא פירש, און ער האט נישט ארויסגעזאגט. אויף וואס דיע בהמות זענען, נאר וואס דען, ער האט געברענגט אזעלכע בהמות וואס זענען ראוי פאר א נזיר, ווען ער ענדיגט די נזירות ברענגט ער דיע בהמות, איז דער דין אז וואס, וועלכע דריי בהמות, א כבש, א כבשה, און א איל, זאגן מיר, הראויה לחטאת, די כבשה, די נקבה וואס איז ראוי פאר א חטאת, תקרב חטאת. זאל מען מקריב זיין חטאת לעולה, די כבש וואס איז ראוי לעולה תקרב עולה זאל מען מקריב זיין פאר א עולה, לשלמים די איל וואס איז ראוי לשלמים תקרב שלמים זאל מען מקריב זיין שלמים, און דא אבער ווערט דערמאנט דאס לשון ולא פירש, ער האט גארנישט נישט געזאגט, הייסט דאס. אז אפילו ער האט גארנישט נישט געזאגט, דאך קען מען דאס שוין מקריב זיין. אמאי לויט דיר נאך פארוואס זאל מען עס קענען מקריב זיין? האמרת דו זאגסט דאך בהמה לאו כמפורשת דמיא, דו זאגסט דאך ביי פריער. דו ווילסט דאך זאגן אז א ראיה ברענגען פון רב חסדא אז עופות האט דעם דין ווי סתומים, איז די זעלבע זאך וועט אויסקומען בהמה, וועלכע בהמה האט מען פריער גערעדט? ביי דריי פרים האט עס אויך דעם דין ווי סתומים, איז פארוואס זשע שטייט דא רבי שמעון בן גמליאל טוט עס רעכענען מפורשים? איז דאך די קשיא זייער שטארק, פרעגט תוספות, וואס פאר א גלייכונג איז עס? די פריערדיגע בהמה רעדט זיך דאך. אז ס'איז געווען אזעלכע בהמות וואס איז נישט ראוי לנזירות, זי האט געברענגט ג' פרים, זי האט דארפן דאס מקדיש זיין, די הקדש איז איר נאר געווען אויף דעם געלט, דארט איז דאך זיכער נישט מפורש. אבער דא א, רבי שמעון בן גמליאל רעדט דאך ביי אזעלכע בהמות וואס איז ראוי צו דעם נזיר, דעריבער ווערט עס אנגערופן מפורש. איז תוספות מסביר אזוי, אויב איך וועל לערנען אז ביי ג' פרים הייסט עס א שטיקל ווי מפורשים, איז דא אויך לכל הפחות ס'איז מפורשים בתערובות, וועל איך זאגן דא רב שמעון בן גמליאל איז ווייל דא איז דאך שטארקער ס'איז דאך ראוי צו דעם נזיר, ווערט עס גערעכנט גלייך ווי ער האט בפירוש מקדיש געווען ווי ער האט באשטימט, אבער אויב איך זאג ווי דו דיר נאך דו ווילסט דאך זאגן אז אזוי ווי ביי עופות איז אויך דעם דין ווי סתומים ווילסט זיך זאגן די דריי פרים האבן אויך דעם דין ווי סתומים איז צוליב דעם א וואס די בהמות דא א די כבש און די כבשה און די איל זענען ראוי צו דעם נזיר וואלט איך עס נישט געדארפן רעכענען ווי ריכטיגע מפורשים נאר איך וואלט געדארפן זאגן אז כל זמן דער מענטש זאגט נישט בפירוש אז די כבשה איז א חטאת און די כבש איז א עולה און די איל איז שלמים זאל גארנישט נישט זיין, און ווען איך זע איך זע דא א ער דארף נישט זאגן זע איך דאך אז בהמות ווערן אנגערופן מפורשים ממש איי בלייבט דאך אבער וואס איך האב פריער דיר געענטפערט.

אז זיי נעמען ס'ן דאס וואס איך זאג מעות מיינט מען דווקא געלט אדער א בהמה בעל מום וואס איז שוין ראוי אויף געלט אנדערע זאכן נישט איי פארוואס הייסן עופות סתומין אויב אזוי דארף מען דאך זאגן עופות איז נישט קיין סתומין נאר די הלכה נאר געזאגט געווארן נאר אזעלכע זאכן וואס זענען ראוי נישט ראוי להקרבה, אזוי ביי געלט וואס די געלט איז נישט ראוי להקרבה, נאר ביי די זאכן איז דא די הלכה מעות נישט פאר אן אנדער זאך, אבער ביי געלט וואס געלט אזוי האט צו זאגן איז נישט ראוי להקרבה, דארט איז דא הלכה מעות סתומין, און אנדערע זאכן וואס זענען נישט ראוי להקרבה איז נישט דא די הלכה, אבער ביי אזעלכע זאכן וואס איז ראוי להקרבה איז אן אנדער זאך אינגאנצן, ממילא. האט רב פפא צוריק אויפגעוויזן די פריערדיגע זאך אז וואס? אז דאס וואס מיר זאגן מעות סתומין יפלו לנדבה איז נישט געזאגט געווארן אויף אלע חפצים, נאר דאס איז געזאגט געווארן נאר אויף געלט, פון די אלע זאכן וואס איז נישט ראוי להקרבה איז עס נאר געזאגט געווארן אויף געלט, און אויכעט ווען מען האט באשטימט א בהמה בעל מום. אמר ליה האט ער אים גענטפערט, די ראיה וואס דו גייסט ברענגען פון רבן שמעון בן גמליאל, דו גייסט אויפווייזן אז אויב רבן שמעון בן גמליאל זאגט אז די דריי בהמות זענען מפורשין, דארף איך זאגן אויכעט ביי די ג' פרים אז ס'איז מפורשין, זאגט ער ס'איז נישט גלייך. התם דארטן. ביי די קינין ולקח ועשה אמר רחמנא, די תורה האט געזאגט ווען ווערט עס באשטימט, אדער ולקח בשעת דעם קויפן, אדער ועשה אדער ווען מען מאכט עס, איז די טייטש אי בלקיחת בעלים, ווען ווערט עס באשטימט? ווען דער בעל הבית קויפט עס אי בעשיית כהן, אדער דעמאלט ווען דער כהן טוט עס מאכן, דעמאלט האט ער דעם כח צו באשטימען וועלכע ס'איז א חטאת און וועלכע ס'איז א עולה. אבער הכא, תוספות איז נישט גורס דאס ווארט נמי, אבער הכא דא אויך, מי מצית אמרת, קאנסטו דען זאגן הדין דחטאת דאס פון חטאת תיקרב עולה, דאס וואס איז ראוי פאר א חטאת די כבשה זאל מען מקריב זיין א עולה, דאס קאנסט דאך נישט זאגן הכא נקבה דו האסט פאר דיר דא א נקבה הכא זכר, ביי א עולה דארף דאך נאר זיין א זכר. דעריבער זאגן מיר דעריבער זאגן מיר אז ס'איז גלייך מפורשת ממילא די ראיה וואס דו רב פפא גייסט א ראיה ברענגען פון די קרבנות דאס איז נישט קיין ראיה די קרבנות די מעשה פון רבי שמעון בן גמליאל הביא שלש בהמות דארט איז מפורשת. אבער ביי עופות ווערט עס נאר באשטימט אויב דער בעל הבית באשטימט, און אויב דער בעל הבית באשטימט נישט איז עס מיטן כהן, און כל זמן דער כהן באשטימט עס נישט איז עס סתומים. זע, קען איך דאך לערנען אז דאס וואס איך זאג מעות סתומים איז לאו דווקא מעות, נאר אין דעם כלל ליגט אויכעט. עופות אויכעט נישט ווי רב פפא זאגט, דער תירוץ איז געבויט אזוי, דו רב פפא האסט דאך געוואלט א ראיה ברענגען פון הביא שלש בהמות ולא פירש, אז דארטן האט עס דעם דין ווי מפורשים, איז די זעלבע זאך ווען די אשה האט באשטימט, הייסט עס אויכעט מפורשים, אז די אשה האט באשטימט דריי פרים, זאגט ער ניין, ס'איז נישט גלייך. גיב א קוק, ס'א חילוק פון עופות ביז די זאך פון ר' שמעון בן גמליאל, ביי די עופות איז עס סתומה, דעריבער איז איז זאגט רב חסדא אז ס'האט דעם דין ווי סתומים און איך וועל טאקע לערנען יפלו לנדבה, אויב די בעלי בתים האבן נישט באשטימט בשעת הלקיחה האט עס דעם דין ווי סתומים, און די זעלבע זאך. ביי דעם פאל ווען דער בעל הבית האט נישט באשטימט הייסט עס עה וועלכע ס'א חטאת וועלכע ס'איז עולה סתומה, און אויב ער האט באשטימט זי האט באשטימט דריי פרים קען איך דאך אויך נישט אויפווייזן פון די גוף בהמות וועלכע ס'א חטאת וועלכע ס'איז עולה איז עס טאקע כסתומה, נישט ווי כ'האב פריער געזאגט איי דו ברענגסט א ראיה פון רבן שמעון בן גמליאל דא איז עס מפורשים האב איך אפגעשלאגן. רב פפא האט געוואלט פארענטפערן די קשיא, האב איך אפגעשלאגן אז ס'איז נישט קיין תירוץ. מיר וועלן יעצט איבערשמועסן די שקלא וטריא פון גמרא. די ערשטע זאך האט רב הונא געזאגט פאר רב'ן אז דאס וואס ס'איז דא אן הלכה מעות סתומים יפלו לנדבה, ווי מיר האבן געלערנט ביי אונז אין דער משנה, א פרוי וואס האט אויף זיך גענומען נזירות, און זי האט באשטימט געלט, און זי האט געזאגט דאס גייט לקרבנות נזירותי, כאטש מצד הדין מוז זי דאך ברענגען פון די געלט אלע קרבנות, דאך איז דא א הלכה אז אויב די מאן האט איר פארשטערט דעם נדר, זאגן מיר יפלו לנדבה, איך זאג נישט דמי חטאת, מעורבים בהן און ס'זאל גיין לים המלח, נאר איך זאג יפלו לנדבה, איז האט רב הונא אויף דעם מחדש געווען אז דאס איז נאר גערעדט געווארן געלט, ווייל דאס לשון פון די הלכה איז געוועזן מעות סתומות, ווי איז אבער אז מ'האט באשטימט די פרוי דריי פרים, וואס דריי פרים איז דאך נישט ראוי פאר איר קרבן, נאר זי מיינט מ'זאל פארקויפן די פרים און די געלט פון דעם וועט זיין אויף אירע קרבנות, איז אויב די פרים זענען בעלי מומין איז עס דאך שוין ראוי זיי צו פארקויפן, רופט זיך עס אויך אן געלט. ווי איז אבער אז די פרים זענען תמימים, און מיר זאגן דאך א זאך וואס די זאך איז ראוי פאר א קרבן, כאטש פאר איר איז עס נישט ראוי פאר קיין קרבן, נאר בכלל א פר א תמים איז ראוי פאר א קרבן, אפילו מ'איז עס מקדיש קדושת דמים איז חל קדושת הגוף, קען מען דאך דעם פר נישט פארקויפן, מ'דארף ווארטן ביז ער באקומט א מום. איז ווייל מען קען דאס נישט גלייך פארקויפן ווערט דאס נישט אנגערופן קיין מעות סתומין, נאר דאס האט דעם דין ווי מעות מפורשות, און דעמאלט איז דער דין, איך ווארט ביז די פרים באקומען א מום און איך לעז זיי אויס און די גאנצע געלט גייט לים המלח. און די זעלבע זאך איז נסכא, רב נחמן בר יצחק ווידער זאגט נסכא א שטיק זילבער איז גלייך ווי ס'איז שוין געלט מען קען עס לייכט פארקויפן, אבער סואר של קורות אז ס'ליגט בימס פון בילדן מען קען דאך עס נישט גלייך קריגן א מענטש זאל עס קויפן, מען דארף דאך קריגן א מענטש וואס וויל בילדן, און ווייל מען קען נישט גלייך מאכן קיין געלט הייסט דאס נישט קיין מעות סתומות, די הלכה איז נאר געוועזן מעות סתומות וכל דדמי לו, א זאך וואס איז גלייך צו געלט, איך קען גלייך מאכן פון דעם אויך געלט, דאס איז די ערשטע זאך וואס רב הונא האט געזאגט. די צווייטע זאך, א קשיא וואס רב שימי האט געפרעגט רב פפא, רב שימי האט געפרעגט רב פפא, דו זאגסט אז דאס וואס מיר זאגן מעות מיינט מען דארף די געלט, דארף דאך אויסקומען אז ביי עופות גייט נישט אן דער דין פון סתומין, ווער רעדט נאך אזעלכע עופות וואס זענען ראוי פאר א קרבן גייט נישט אן דער דין פון סתומין, רב חסדא האט דאך געזאגט אז דער וועלכער דארף ברענגען א קן צוויי תורים, איינס פאר א חטאת און איינס פאר א עולה, איז אויב דער בעל הבית האט עס באשטימט בשעת'ן קויפן איז עס באשטימט, דאס וואס ער האט באשטימט וועלכעס איז א חטאת און וועלכעס ס'איז א עולה מוז אזוי זיין, דער כהן קען ניט משנה זיין, ווי וועט זיין דער בעל הבית האט בשעת דעם קויפן דאס ניט באשטימט. דארף עס באשטימען דער כהן, אבער דער בעל הבית קען עס מער נישט באשטימען. און רב חסדא האט געזאגט מיט דעם לשון אין הקינין מתפרשות, ער האט נישט געזאגט מיט דעם לשון אין הקינין נקבעות, דעמאלט וואלט אויסגעוויזן אז עס רעדט זיך נאר וועגן קביעות איזה לחטאת און וועלכעס איז א עולה אז ער זאגט, מיט דעם לשון קביעות הייסט אז אויב דער בעל הבית האט נישט באשטימט בשעת לקיחה קען דער מערער נישט באשטימען. ער זאגט אבער דאס לשון מתפרשות ווייזט אויס אז אויב דער בעל הבית האט עס נישט באשטימט האט עס נישט קיין דין פון מפורשות נאר ס'האט נאך אלץ דעם דין ווי סתומין, און אויב ס'וועט געשען אז דער בעל הבית ברענגט עס נישט, און ווייל ער האט נישט באשטימט בשעת לקיחה, האט עס אויך דעם דין פון מעות סתומין, און איך זאג מ'איז דאס מקריב פאר א עולה. זע איך דאך אז דער מעות איז לאו דווקא, איך זע דאך ביי עופות גייט אויך אן דער דין פון מעות סתומין. איז אזוי ווי איך זאג ביי עופות גייט אויך אן דער דין פון מעות סתומין, דארף זיין דער זעלבער דין ווען די פרוי האט באשטימט דריי פרים וועלכע זענען נישט קיין בעלי מומין תמימים, כאטש ס'איז אויף זיי דא קדושת הגוף, מ'קען זיי נישט פארקויפן מ'דארף ווארטן ביז זיי באקומען א מום, דאס דארף אויך הייסן מעות סתומין. אזוי ווי ביי עופות הייסט מעות סתומין ווייל איך זאג ס'איז לאו דווקא מעות אפילו א זאך וואס איז נישט קיין געלט נאר אויב ס'איז סתומין איז יפלו לנדבה די זעלבע זאך ביי פרים. אזוי האט געפרעגט רב שימי רב פפא. די דריטע זאך. האט ר' פפא גענטפערט, איך קען אזוי נישט זאגן, דו ווילסט זאגן אז ג' פרים זאלן האבן דעם דין ווי מעות סתומות, מיר האבן דאך געזען אז רבי שמעון בן גמליאל זאגט ער האט געברענגט דריי בהמות, א כבש, און א כבשה און א איל, זאגן מיר די כבשה איז א חטאת כאטש ער האט עס נישט באשטימט, די כבש איז א עולה, די איל איז שלמים כאטש ער האט גארנישט נישט געזאגט, איז בשלמא אז איך וועל זאגן ביי ג' פרים תמימים איז עס אביסל ווי מפורשים, ס'איז דאך מפורשים בתערובות, עט זיין גוט וואס רבן שמעון בן גמליאל טוט רעכענען די דריי בהמות וואס זענען ראוי לנזיר ווי עס אינגאנצן מפורש גלייך מען האט בפירוש ארויסגעזאגט מיט זיין מויל, אבער אויב דו וועסט זאגן אז די ג' פרים האבן דעם דין ווי סתומים איז מכח דעם וואס ס'איז ראוי צו נזיר דארף איך עס נישט זאגן אז ס'זאל זיין ריכטיגע מפורשים, ממילא זע איך דאך פון דעם דין פון רבן שמעון בן גמליאל אז ג' פרים זענען מפורשים, דארט איז נישט דא דער דין פון מעות סתומים יפלו לנדבה. איי דו פרעגסט מיר די קשיא? פון עופות, פארוואס גייט אן ביי עופות די דין פון מעות סתומים, דאס איז אנדער זאך, איך בין נאר ממעט מעות סתומים, א זאך וואס איז גלייך צו געלט וואס איז נישט ראוי להקרבה. אזוי פרים בין איך ממעט, אבער ביי פרים איז נישט ראוי להקרבה פאר דעם נזיר. אבער עופות וואס זיי אליינס זענען ראוי להקרבה, קען איך זיי נישט ממעט זיין פון די הלכה וואס איז פארהאנען ביי א נזיר אז מעות סתומים יפלו לנדבה. ממילא לערנט רב פפא אז דאס וואס מיר זאגן מעות סתומים יפלו לנדבה, איז בדווקא מעות, א זאך וואס איז נישט ראוי לקרבן, איז געווארן נתקבל די הלכה, דווקא מעות יפלו לנדבה, דווקא מעות סתומים, און די זעלבע זאך פארשטייט זיך אז ס'איז געווען א בעל מום, איז דאך ממש ווי געלט, אבער אנדערע זאכן, ווען די פרוי האט באשטימט דריי פרים פאר אירע קרבנות, האט עס נישט דעם דין פון מעות סתומים. קומט יעצט די פערדע זאך אין גמרא וואס ער האט אים געזאגט צו רב פפא, וואס פאר א ראיה וועסט דו ברענגען פון רבי שמעון בן גמליאל? גיב א קוק ביי רבי שמעון בן גמליאל, ער האט געברענגט די דריי בהמות וואס זענען ראוי פאר זיינע קרבנות, אפילו לא פירש, אבער ווי די זאך איז, ס'מוז דאך אזוי זיין, ס'מוז דאך זיין אז די כבשה פאר א חטאת, און די כבש פאר א עולה, און די איל פאר שלמים. דעריבער ווערט עס אנגערופן מפורשין. אבער דא אבער די קינין, די תורה האט געזאגט ולקח ועשה. איז די טייטש פון דעם איז אז אדער דער בעל הבית זאל באשטימען בשעת לקיחה, בשעת ער קויפט זאל ער באשטימען וועלכעס איז א חטאת און וועלכע עוף איז א עולה, אדער דער כהן, און אויב דער בעל הבית האט ניט באשטימט איז דאס סתומין. און די טייטש איז אז דאס איז סתומין, וועט טאקע זיין דער דין אז אויב דער בעל הבית האט נישט באשטימט נאכדעם ווען ער האט זיי געקויפט און דער בעל הבית האט נישט איז געשטארבן, וועל איך טאקע זאגן יפלו לנדבה, ווייל איך וועל זאגן אז מעות לאו דווקא. דאס וואס איז דא הלכה מעות סתומין יפלו לנדבה, די הלכה איז נישט בלויז ביי מעות, די הלכה איז ביי יעדן זאך וואס מען דארף פארקויפן די זאך, און מען דארף ברענגען פון דער זאך געלט, אדער בעסער געזאגט, אפילו א זאך וואס מען קען עס נישט פארקויפן, ווי עופות, דער עיקר קוועטש אויף דעם לשון סתומין, אלע סתומין. גייען לעולות קיץ המזבח, ממילא האט רב שימי אפגעפרעגט דאס וואס רב הונא האט געזאגט, רב הונא האט געזאגט אז די הלכה איז מעות, זאגט רב שימי ניין, די הלכה איז געווארן נתקבל אויף דעם ענין סתומין. יעדער סתומין צי ביי א נזיר צי וואס איז גלייך צו א נזיר ביי קינין, זאגן מיר יפלו לנדבה, תוספות. מתיב רב המנונא, האט רב המנונא געפרעגט א קשיא, ומי אמרינן צי זאגן מיר דען בהמה בעלת מום כסתומין דמיא, פריער דף כ"ו עמוד ב' ווערט דערמאנט אין גמרא אז הלכה בנזיר אז מעות סתומין, אויב דער נזיר האט געזאגט לקרבנות נזירותי, כאטש ער מוז דאך ברענגען פון דיע געלט א חטאת אויכעט, ווייל ער האט דאך געזאגט לקרבנות, נאר אויב ער איז געשטארבן, זאגן מיר יפלו לנדבה, ס'איז א הלכה כאטש ס'איז אויסגעמישט דמי חטאת, דאך די מעות סתומין יפלו לנדבה, האט געזאגט רב נחמן האט פריער געזאגט אז ווי וועט זיין אז דער נזיר האט נישט באשטימט קיין געלט פאר די קרבנות, נאר דער נזיר האט באשטימט א בהמה א בעלת מום, דאס הייסט ער איז מקדיש די בהמה, א בעל מום קען מען נישט מקדיש זיין, נאר די ווערט פון דער בהמה זאל גיין פאר די קויפן קרבנות פאר זיין נזירות, און דער נזיר איז געשטארבן זאג מיר אויכעט אז דאס רופט זיך אן ווי מעות סתומין וואס די גמרא האט געזאגט דף כ"ו עמוד א', צו דף כ"ה עמוד א' איז אויך געווען אין גמרא אז הלכה היא בנזיר אז ס'הלכה ביי א נזיר הלכה למשה מסיני אז כאטש דמי חטאת מעורבים בהן גייט עס אויכעט לעולת קיץ המזבח, פרעגט ער יעצט דא אויך א קשיא, רב המנונא, זאג מיר דען א בהמה בעלת מום האט א דין ווי סתומין אז איך זאל זאגן אז מען פארקויפט די בהמה און די געלט גייט לעולת קיץ המזבח? תא שמע, איך דארף פרעגן אויף דעם א קשיא, מיר האבן געלערנט, כיצד אמרו, ווען האבן די חכמים געזאגט האיש מגלח על נזירות אביו, אז א מענטש קען ברענגען די קרבנות פון דיע געלט וואס דער טאטע האט געהאט באשטימט פאר זיין נזירות, אזוי יא אז איינער האט שוין באשטימט די געלט אויף נזירות אויף זיינע, קען א צווייטער נזיר נישט דאס נעמען, ווען א מענטש באשטימט געלט אויף א צווייטנס נזירות און מ'האט דאך געלערנט קען מען, אבער אז דער טאטע האט באשטימט פאר זיין אייגענע, זאגן מיר, א צווייטער קען עס נישט נעמען, אבער דער זון קען עס נעמען, ווי אזוי איז דאס? בזמן שהיה אביו נזיר, אזוי איז מען גורס אז דער טאטע איז געווען א נזיר, והפריש אביו מעות לנזירותו, און דער טאטע האט באשטימט געלט, וואס דיע געלט גייט צו די קרבנות פון זיין נזירות, און ער האט נישט ארויסגעזאגט אז דיע געלט איז פאר חטאת, דיע פאר עולה, דיע פאר שלמים, נאר ס'איז געווען מעות סתומים, ומת, נאכער איז דער טאטע געשטארבן, ויאמר נאכער האט דער זון געזאגט, הריני נזיר, איך בין א נזיר, על מנת שאגלח על מעות אבא, אז די קרבנות וואס איך דארף ברענגען פאר דעם אפשערן זאל זיין די קרבנות פון טאטן, זאל זיין די געלט פון טאטן, דאס איז די טייטש וואס מיר זאגן האיש מגלח על נזירות אביו, וואס איז די חידוש? כאטש דער דין איז דאך אז אויב דער טאטע האט באשטימט א קרבן חטאת וואס האט געהאט געגעסן חלב בשוגג און דער טאטע איז געשטארבן און דער זון איז אויך מחויב צו ברענגען א חטאת חלב זאגן מיר אז דער טאטע האט געהאט באשטימט געלט אויף דעם חטאת חלב קען דער זון נישט ברענגען זיין חטאת פון דיע געלט. אבער דא ביי א נזיר איז דא א הלכה אז אויב דער טאטע האט באשטימט געלט אויף זיין נזירות, קען דער זון שפעטער ברענגען דיע געלט פאר זיינע נזירות. ווייטער אין דער משנה דא פארשידענע גרסאות, מיר לערנען די גרסה וואס תוספות זאגט איך בין דא א גורס. ס'איז דאך דא פארשידענע גרסאות, דאס איז די גרסה וואס איז גורס תוספות, און תוספות פירט אויס אז די ווייטער שטייט ווי וועט אבער זיין אז ער און דער טאטע זענען געווען נזירים ביידע, און דער טאטע האט באשטימט געלט בסתמא און דער טאטע איז געשטארבן דעמאלט, קען ער נישט זיך מגלח זיין אויף די נזירות פון טאטן, נאר ס'פאלט לנדבה, אויף ווען איז געווארן געלערנט די הלכה אז אדם מגלח, אז א מענטש קען זיך אפשערן על נזירות אביו אויף די געלט וואס די טאטע האט באשטימט, דווקא בשעת קבלת הנזירות האט דער טאטע שוין נישט געלעבט, ווי וועט זיין היו לו מעות סתומות, אז ס'איז געוועזן מעות סתומות, געלט וואס מען האט נישט געהאט באשטימט אז דאס זאל זיין פאר עולה, דאס זאל זיין חטאת און דאס פאר שלמים, ווייל אויב מען האט באשטימט ווערט עס דאך אנגערופן מעות מפורשות, דעמאלט איז דאך שוין דער דין אז יעדע זאך איז מען מקריב אויף וואס עס איז, און די חטאת תמות נאר ס'איז געווען מעות סתומות יפלו לנדבה גייט די געלט לנדבה היתה לו בהמה מופרשת האט דא די דין פון מעות מפורשים איז חטאת די דין תמות עולה די כבש וואס איז פאר א עולה תקרב עולה און שלמים יקרבו שלמים אזוי שטייט ווייטער מאי לאו מיינסטו דען ניט אז דאס וואס דא אבער דערמאנט ביי בהמה זאגן מיר האט נישט דעם דין פון מעות סתומות אפילו בעלת מום, א בעל מום האט אויך נישט דעם דין ווי מעות סתומות, נאר וואס דען זאגן מיר אז איך זאג אז ס'האט דעם דין לא וועט זיין דער בעל מום איז געווארן אויסגעמישט, וואס הייסט איז געווארן אויסגעמישט? ער האט געווען איין בהמה וואס א בעל מום האט ער געזאגט מען זאל פארקויפן דיע בהמה און מען זאל ברענגען די געלט פאר זיינע קרבנות אדער עטליכע בהמות בעלי מומין, דעמאלט זאגן מיר ס'האט נישט דעם דין פון מעות סתומות, פארוואס האב איך אזוי אנגענומען מאי לאו אפילו בעלת מום, ווייל אין די רישא ווערט דערמאנט אז ווען האט עס דעם דין פון סתומין ווערט דערמאנט מעות, ווייזט אויס אז ווען איז געזאגט געווארן דער דין נאר ביי געלט, אויב נישט קיין געלט איז נישט אזוי אט דער דין. איז דאך א קשיא אויף רב נחמנ'ען, וואס רב נחמן האט געזאגט פריער, דף כ"ו עמוד ב', אז א בהמה האט אויך דעם דין ווי מעות סתומות, זאגט די גמרא לא ניין, תמימה, דא רעדט זיך דער דין מפורשת איז נאר ביי בהמה תמימה, אז די בהמה האט נישט קיין מום, ווי עט אבער זיין אז די בהמה האט א מום, האט עס דעם דין ווי סתומין, און פארשטייט זיך ווי סתומין בתערובות, און אלעס גייט ווי מען זאגט לים המלח, פרעגט די גמרא, דו זאגסט אז דאס וואס שטייט דא בהמה מיינט מען דווקא תמימה, אבל בעלת מום, אויב ס'איז געוועזן א בעלת מום, וואס ער האט באשטימט אז פאר דיע געלט זאל מען ברענגען די קרבנות, כסתומה דמיא זאגסט דו האט דעם דין ווי סתומה, אויב אזוי מאי איריא מעות, פארוואס דערמאנט ער ביי געלט האט עס דעם דין ווי סתומה, לימא מ'קען דאך זאגן נאך ווייזט דאך אויס פון דעם נאר ביי געלט איז דא דער דין פון סתומה, לימא זאל ער אויך זאגן אז ביי בהמה איז אויך דא א דין פון סתומה. היתה לו בהמה בעלת מום, ער האט געהאט א בהמה בעלת מום, און ער האט געזאגט אז פון דער בהמה זאל ווערן פארקויפט און דאס זאל זיין צו די קרבנות נזירות, איי זאגן מיר יפלו ס'זאל פאלן לנדבה, אויב זאלן מיר אלעס רעדן א חילוק פון בהמות צו בהמות. ענטפערט די גמרא הכי נמי ער האט טאקע דאס ער לערנט עס טאקע אזוי ווייל בעלת מום למאי קדישא, וואס איז די קדושה פונעם בעל המום? ס'איז דאך נישט דא א קדושת הגוף אויף דער זאך אליין, די זאך איז דאך נישט ראוי פאר קיין קרבן, נאר וואס איז עס הייליג? לדמי צו די געלט, דמי כאילו למאי קדישא לדמי דמי היינו מעות, דאס איז דאך די זעלבע זאך. לדמי דמי היינו מעות ווען די קדושה איז אויף די געלט איז די זעלבע זאך ווי מעות תוספות מותיב רבא האט רבא געפרעגט א קשיא. אין פסוק שטייט קרבנו אז דאס דארף זיין זיינס א קרבן, דריי מאל ווערט דערמאנט דאס ווארט קרבנו אין דער תורה דא דריי פרשות פון חטאת, זאגן מיר בקרבנו הוא יוצא ער איז נאר יוצא מיט זיינס א אייגענע קרבן, ואינו יוצא בקרבן אביו, אז א טאטע האט געהאט באשטימט א קרבן און דער טאטע איז געשטארבן, קען ער נישט ברענגען פאר זיין חטא דעם טאטנ'ס קרבן. וואס דארף איך האבן אויף דעם א פסוק? יכול, איך וואלט געוואלט מיינען, ווען נישט דער פסוק, וואלט איך געוואלט מיינען אז מען קען ברענגען א קרבן פון טאטן אויך, יכול אפילו ווען איך האב דעם קרבנו קען איך מיינען אלץ לא יצא בקרבנו של אביו אז ער איז נישט יוצא מיט דעם קרבן פון טאטן שהפריש וואס דער טאטע האט אפגעשיידט מן הקלה אויף א לייכטע עבירה על החמורה למשל ביי דעם טאטן איז געווען א קרבן פאר שבועת עדות פאר שבועת ביטוי וואס ביי דער דארט איז דאך נישט דא קיין כרת רופט זיך עס אן אויף עבירה קלה, יעצט דער זון האט געטון אן עבירה וואס איז דא כרת, ער האט געגעסן בשוגג חלב אדער דם, אדער ס'קאן זיין נאך הארבערע ווי כרת, מחלל שבת געווען בשוגג, וואס דארט אחוצ'ן כרת איז אויך דא עה מיתת בית דין, וואלט איך געוואלט מיינען אויף א הארבערע קען מען נישט ברענגען, פון א לייכטערע אויף א הארבערע, או מן החמורה על הקלה, פארקערט אויך נישט, אז דער טאטע האט אפגעשיידט אויף א הארבע עבירה און ער גייט עס ברענגען אויף א לייכטע קען מען ניט, ווייל ס'איז נישט די זעלבע סוג חטא איז עס געווארן אפגעשיידט. אבל יוצא בקרבן שהפריש אביו מן הקלה על הקלה, ווי וועט זיין דער טאטע האט געדארפן ברענגען אויף א לייכטע עבירה די קרבן און ער האט עס באשטימט

אפילו ס'איז די זעלבע סארט עבירה מן הקלה על הקלה צו מן החמורה על החמורה איז ער נישט יוצא. יכול קען איך מיינען לא יוצא בקרבן אביו, ער האט נישט יוצא געווען בבהמה שהפריש, אויב דער טאטע האט באשטימט א בהמה אפילו מן הקלה על הקלה צו מן החמורה על החמורה דעמאלט איז ער נישט יוצא. פארוואס? ווייל מען טרעפט עס קיינמאל נישט ווען דער טאטע האט אפגעשיידט א בהמה אז דער זון זאל מיט דעם יוצא זיין, שהרי אין אדם מגלח על בהמת אביו בנזירות, ווען דער טאטע האט געהאט באשטימט א קרבן פאר זיינע נזירות, און נאכער איז דער טאטע געשטארבן, קען דער זון נישט נעמען אויף דעם חשבון נזירות אז ער זאל ברענגען דיע זאכן, דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט אז האיש מגלח על נזירות אביו, האבן מיר דאך פריער געזאגט דאס איז דווקא ווען ס'איז געוועזן מעות סתומים, אבער אויף בהמת אביו טוט ער זיך ניט אפשערן. אבל יוצא, אויב ער זאל יוצא זיין במעות שהפריש אביו, זאל ער יוצא זיין אלע וועגן,

די ווילסט זאגן ווייל אדם מגלח על מעות אביו בנזירות דעריבער זאל דער זון יוצא זיין מיט דיע געלט וואס דער טאטע האט אפגעשיידט, ווען איז דא דער דין פון נזירות אז אדם מגלח על מעות אביו איז דאך דווקא ביי סתומים אבער דא איז דאך עס שוין מפורשין און מפורשין דאך נישטא דער דין און תוספות באווארנט עס כאטש ביי מעות מפורשים זאגן מיר דאך איז ער נישט מגלח על מעות אביו, און דא רעדט זיך דאך אז די בהמה איז געווען מפורש וואס די בהמה איז, אבער ווייל מען טרעפט אמאל ביי געלט אז ס'איז מגלח על מעות אביו, וואלט איך געקאנט מיינען אז אין דעם פאל זאל ער קענען ברענגען זיין קרבן חטאת פאר די געלט פון טאטן. תלמוד לומר שטייט א דריטע מאל קרבנו, זאגן מיר בקרבנו הוא יוצא, ער איז נאר יוצא מיט זיין קרבן, ואינו יוצא בקרבן אביו, מיט דעם קרבן פון זיין טאטן איז ער נישט יוצא.